אונז האלטן נאך קריעת ים סוף, מען גייט אין די מדבר אריין, ס'איז נאך באמת אין די נעכטיגע פרק אבער אונז האבן געסטאפט דא, קודם איז מען געגאנגען אין מדבר שור דריי טעג האט מען נישט געטראפן קיין וואסער, אנגעקומען צו מרה איז אויך נישטא קיין וואסער, ס'איז דא ביטערע וואסער, די אייבערשטער האט משה געשריגן צו די אייבערשטער האט אים געוויזן א בוים א עץ א בוים צו א האלץ וואס קען אויסהיילן מאכן זיס די ביטערע וואסער, און אויף דעם שטייט שם שם לו חוק ומשפט ושם נסהו, א פסוק וואס איז נישט קלאר וואס עס מיינט, אבער מסתמא האט עס צוטון מיט די נעקסטע פסוק וואס עס שטייט ויאמר אם שמוע תשמע והישר בעיניו תעשה, דעמאלטס כל המחלה שמתי במצרים לא אשים עליך, דאס איז די ערשטע פסוק, די ערשטע מאל אין די תורה וואס עס שטייט די תנאי, די יסוד וואס די גאנצע תורה ב ברית התורה איז געבויט אויף אויב מען וועט פאלגן וועט זיין גוט אויב נישט וועט זיין נישט גוט, און ס'קאנעקט זיך דא מיט די פריערדיגע פרשה פון יציאת מצרים, ס'איז דא מחלה וואס איז געגאנגען אין מצרים, דאס איז ווייזט וואס די אייבערשטער טוט ווען איינער פאלגט אים נישט, וועסט אים פאלגן וועסטו זיין יא, און ס'זעט אויס ס'האט אויך צוטון מיט די וימתקו המים אזוי ווי מ'האט אויסגעהיילט די וואסער, וועט זיין אויסגעהיילט מענטשן פון אלע מחלות. נעקסט פארן ווייטער, קען זיין אפאר מאל זענען נישט געבליבן אין מרה, דארף דאך פארן ווייטער. אילים, אילים איז שוין געווען צוועלף וואסערס, צוועלף עינות מים און זיבעציק תמרים, דארט איז שוין נישט געווען קיין פראבלעם פון עסן, ס'איז געווען גענוג צו עסן. פארן מיר ווייטער פון אילים צו מדבר סין, אילים וואס איז דאס אויפן וועג צו סיני, זיי זיי פארן אויף סיני, באלד וועלן זעהן מען דארף אנקומען צו הר סיני, און זיי קומען דארט אן צווייטן חודש, בחמשה עשר יום חודש השני, חודש אייר, זענען זיי דא אין מדבר סין, דאס איז חודש אייר ווי אונז האלטן יעצט. און דארט איז שוין נישט דא נישט קיין ביטערע וואסער נישט קיין גאנצע וואסער איז דא אפשר וואסער ס'שטייט נישט וועגן וואסער אבער ס'איז נישט דא צו עסן וילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרן במדבר זיי זענען אין די מדבר ביז יעצט זענען זיי געווען באילים דארט איז געווען צו עסן תמרים יעצט איז נישט דא קיין תמרים אויך נישט זיי זענען אין די מדבר און זיי זענען זיך מתלונן דאס איז בעצם די ערשטע מאל די קלארסטע מאל פריער איז אויך געווען נישט געווען קיין וואסער וואס הייבט זיך אן וואס אונז רופן די נסיונות עשרה נסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר דאס איז די ערשטע די ערשטע מאל וואס עס שטייט קלאר, עס שטייט שטייט שפעטער האט מען גערופן מסה ומריבה, יא אין די נעקסטע פלאץ, דא איז געווען וועגן צו עסן, און זיי טענה'ן פאר משה פארוואס זענען זיי ארויסגעגאנגען פון מצרים, ס'וואלט געווען בעסער מותנו ביד ה', וואס הייסט ביד ה'? וואס הייסט מצרים האט די אייבערשטער געפירט, עס איז נישט קיין געווען מצרים, עס איז נישט געווען קיין געשמאקע פלאץ, אבער נו אז די אייבערשטער מאכט מען זאל שטארבן, שטארבט מען אבער דא. עס איז נעמסט ארויס דו האסט אונז ארויסגענומען דא און מיר גייען שטארבן פאר פאר דארשט פאר הונגער להמית את כל הקהל הזה ברעב אזוי פארשטיי איך אז עס איז א טענה אויף משה פארוואס נעמט ער זיי ארויס פון מצרים איז דאס איז די פרשה פון די מן און מ'דארף בכללות זאגן אז ס'דא אפאר זאכן דא דאס איז איין זאך די תלונה פון גיין אין די מדבר און אויף דעם קומט משה און ער זאגט דער אייבערשטער זאגט איך וועט יא געבן און משה זאגט לא עלינו תלונותיכם כי על השם ס'דא טענות אויף דעם פארוואס האבן זיי טענות פארוואס דער אייבערשטער האט זיי געברענגט דא און דער אייבערשטער כבוד השם נראה אפשר איז עס א געוויסע תוכחה פון קעגן דעם דאס איז איין זאך צווייטע זאך איז מ'דארף טאקע פשוט צו עסן וואס דארף מען עסן סיי בשר סיי לחם בערב בשר בבוקר לחם, דאס איז די צווייטע נקודה. דריטע נקודה וואס איז דא אין די פרשה פון פרשת המן, איז אז ס'איז דא די ענין פון שבת, גלייך די אייבערשטער זאגט פאר משה, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, אויף דעם שטייט למען אנסנו הילך בתורתי אם לא דאס האט אפשר צו טון מיט נאך א זאך, אפשר די פערדע זאך, וואס אונז האבן געליינט פריער אין שמוע תשמע, די ברית התורה, די נסיון, אויב וועט מען גיין בתורה וועט זיין גוט, אז נישט נישט, דאס האט עפעס צו טון מיט די מן, פון די מן האט מען דאס געוויזן. נאכדעם איז דא די זאך פון שבת, אז שבת גייט מען נישט נעמען די מן, מען גייט ביום השישי והכינו את אשר יביאו, דאס איז א וויכטיגע זאך וואס מען זעט פון די מן. נאכדעם איז דא נאך א זאך, אז דאס ווערט, עס איז דא די נאך א זאך וואס דאס איז די עומר לגלגולת, די פרשה פירט זיך אויס והעומר עשירית האיפה הוא, ס'עפעס וויכטיג צו וויסן פונקטליך וויפיל, ס'הייסט עומר איז געווען א, אמאל פלעגט מען עס רופן עומר, היינט שפעטער נוצט מען די נאמבער איפה, דארף מען וויסן וויפיל איז א עומר, ס'איז עשירית האיפה, ס'גייט זיין א נפקא מינה פאר אנדערע הלכות, אבער באופן כללי עס איז געווען זייער וויכטיג מ'זאל נעמען איש לפי אכלו און נישט נעמען מער, און אזוי איז טאקע געווען, ס'איז געווען א שטיקל נס, המרבה ל המרבה לא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר, נאר כמובן דאס איז נאך ס'איז נאך א זאך, און אויף דעם, נישט צו אוועק לייגן, אויף דעם איז געווען אויך אזויווי א נסיון, ס'איז געווען מענטשן וואס האבן אוועק געלייגט און ס'איז געווארן פאר ויבאש, און משה איז געווען ברוגז, און שבת ביינאכט, שבת איז געווען א נס כאילו, אדער דעמאלטס איז געווען די נס, שבת איז געווען די נס, אז ס'איז נישט נבאש געווארן אז ס'איז זיך געהאלטן פריש א גאנצע שבת איז דאס איז נאך א זאך נאכדעם איז דא די לעצטע זאך וואס מ'לערנט פון די פרשת המן אדער איינע פון די לעצטע זאכן איז אז ס'ווערט פון דעם א משמרת אינטערעסאנטע אינטערעסאנטע זאך נישט דא קיין איין זאך מ'פרעגט אמאל ביי סוכות מאכן זיי זכר לענני כבוד אבער דא איז געווען די מן א שטיקל מן איז געבליבן א זכר דארט ביי די נעבן די ארון אין די משכן איז געבליבן א זכר פון דעם מן און דער זכר מ'זאל זען את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר א נייע סארט זכר, מצה עסן אונז יעדע יאר זכר ליציאת מצרים, סוכות זיצן אונז אין סוכה, און די מן איז געבליבען איין זכר לדורותיכם, און די לעצטע פרשה פירט אויס זעט מען זייער קלאר אז ס'איז אין מוקדם ומאוחר בתורה אז פערציג יאר האט מען געגעסן די מן עד בואם אל ארץ נושבת, דאס הייסט מען רעדט שוין פון די גאנצע פרשה פון די מדבר, די גאנצע צייט האבן זיי געגעסן די מן.